שיחת כ"ו תשרי תש"נ. אזוי ווי ס'איז דאך די טעג וואס טו איך הכנות צו שבת בראשית, און ידוע דער פתגם און הוראה פון נשיא דורנו בשם אביו אז ווי מען שטעלט זיך אוועק שבת בראשית אזוי גייט עס דערנאך במשך כל השנה כולה, אף על פי וואס ער האט נישט געגעבן קיין מער פרטים בדבר, על כל פנים נישט אין יענער שיחה בהמשך לזה, דאך פון דערויף קען מען לערנען אז די פרטים בדבר זיינען דאך משתנה מזמן לזמן וממקום למקום לפי הענינים שהזמן גרמא,

האט וואלד א מ ובפרט אז המעשה הוא העיקר אראפברענגען דאס אויכעט כלומר ממשיך זיין ביז א הוראה ברורה בנוגע למעשה בפועל על אחת כמה וכמה א זאך וואס איז נוגע צו כל השנה כולה וואס שנה איז דאך אויכעט דערויף טייטש אז דאס איז כולל אין זיך אלע שינויים וואס ס'קען זיין און בשעת ס'קומט א נייער יאר קומט נאכאמאל איבערגעחזרט, טאקע אין אן אופן פון עליה בקודש, אבער אלץ לכאורה על כל פנים, אדער בחיצונית על כל פנים, אין דעם זעלבן סוג וגדר, במילא הייסט עס מער נישט ווי איבערגעחזרט, און אין דעם איבערחזרן דארף דערנאך זיין כחדשים ביז חדשים ממש, על דרך זה ובמכל שכן וקל וחומר ווען ס'רעדט זיך וועגן בפשטות איז דאך שבת בראשית פארבונדן מיט קריאת התורה וואס אין תורה איז דאך במיוחד דער ציווי פון אז בכל יום זאל זיין ביז חדשים ממש, על דרך זה אויך אין די אלע עניינים וואס זיי זענען פארבונדן מיט קריאה בתורה. און אויכעט ווי מנהג חבד בנוגע צו חת"ת ושיעורי חומש בתורה, איז דאך דאס איסור אין אן אופן וואס פאר די אסתכל באורייתא דארף דאס דערנאך פועל זיין אין עולם, סיי אין שמים און סיי אין ארץ, דאס איז אויך דער פירוש הפשוט אין בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, את וואס דאס איז דאך לרבות צבאיהם די אלע מחשבות דיבור ומעשה וואס זיי זיינען פארבונדען סיי אין ענייני שמים און סיי אין ענייני ארץ, ובפרט אז מ'איז דאס אויכעט מקשר מיט שליחות אין מעשה הצדקה וואס אף על פי וואס לכאורה איז דאך דאס די זעלבע מצוה מיט אלע פרטים פון סבר פנים יפות וכו' וכו' איז דאס אבער אויכעט א נייע א נייע פרוטה אדער מער ווי א פרוטה, במילא איז דאס אויכעט א נייע חיות, בפשטות ווארום ס'איז א נייע פרוטה איז דאך אויכעט א נייע חיות, און ס'איז דאך נישט שייך צו זאגן אז דאס איז ווי געווען נעכטן אדער ווי ס'זענען נעכטן דער רעב רעב אדער צמא איז דאך דאס נישט דער פאל וואס איינער האט נעכטן געווען רעב אדער צמא, דער פאל איז ער איז היינט רעב און צמא, דאס איז א ענין וואס איז בכל יומא, דאס איז א ענין חדש, אזוי ווי ס'דארף זיין, ווי דער אייבערשטער האט קובע געווען די אחיזת הנשמה בגוף, איז דאס פארבונדן מיט אכילה ושתיה, ממילא דארף יעדער מענטש, אפילו ביי ניט אידן, על אחת כמה וכמה בנוגע צו אידן אדמה לעליון, דארף ער האבן בלשון הכתוב, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי הוי' יחיה האדם, און מען זאגט דאך אין דערויף מוצא פי הוי' בפשטות מיינט מען דארט די מוצא פי הוי' בכלל, אבער עס האט אויכעט א קשר מיט דעם לחם וועלכן ער עסט, אז אין דעם לחם דאס וואס דער לחם גיט אים, גיט עס אים דערפאר וואס אין אים איז דא דער מוצא פי הוי' וואס אין לחם. וואס על דרך זה איז דאס בנוגע לכל צרכי האדם, על דרך זה במכל שכן וקל וחומר איז עס אויך בנוגע צו די צדקה וואס מען גיבט דעם מקבל הצדקה אדער די מוסד המקבל הצדקה, אויף להרחיבה ולגדלה, ביז וואנעט אז עס וועט ווערן גאר א נייער מוסד מיט א נייער רוחניות שבה, וואס דאס איז די שמים שבה, מיט א נייער. גשמיות שבה, וואס דאס איז דער ארץ שבה, וכמדובר כמה פעמים, ועוד והוא העיקר אז בהמשך להאמור, וועגן די השתדלות אז להוסיף בכל מקום וואס מען נאך ביז איצטער ניטא, זאלן ווערן מוסדות פון תפילה, פון צדקה, און פון תפילה, און פון לימוד התורה, און פון קיום המצוות בהידור, וכיוצא בזה, און אנהייבנדיג פון ענין הצדקה, ובכללות אין שלשה העמודים שעליהם העולם עומד, אין תורה עבודה וגמילות חסדים, און ויהי רצון אז די עניינים אז די דברים האמורים וואס זיי זענען דאך מובנים וגם פשוטים, ותן לחכם ויחכם עוד צו יעדעם וואס געהערט צום עם חכם ונבון סיי אנשים סיי נשים וטף, וועלן דאס אדער טייל וועלן זיי דאס זיכער אויסנוצן, וכל חד וחד לפום שיעורא דיליה און נאך מערער ווי די שיעור, במילא וועט אויך זיין וויבאלד ווען מען האט עס ערשט אנגעהויבן א נייעם יאר, און די נייעם יאר הייבט זיך ערשט אן דער ויעקב הלך לדרכו, אף על פי וואס בכללות, גאר בכללות איז דאס. גלייך נאך תקיעת שופר, וואס דעמאלט ווערט זיך סוף השנה וואס מתעשרת בסופה, און ווי מבואר אין חסידות אז דאס מיינט מען פון תחילת התקיעות אדער קודם התקיעות ביז צו די תקיעה גדולה בכלל לאחרי התקיעות, התקיעות, דערנאך קומט דאס אריין דער ויעקב הלך לדרכו מער בפרטות נאך דעם סיום וחותם פון עשרת ימי תשובה. און דערנאך דער ויעקב הלך לדרכו נאך דעם סיום פון דעם ערשטן חודש פון דעם יאר, וואס ער איז מרובה במועדות און נישט אזוי פארבונדן מיט ארץ וארציות וכו' כמדובר כמה פעמים, און אין דערויף גופא אין דעם סיום החודש אויכעט פארבונדן מיטן סיום פון דער לעצטער קריאה פון א גאנצע סדרה בתורה וואס זי איז דאך אין סדרת בראשית, און ס'ווערט דעמאלט אויכעט דער אמת פון בראשית, אז בית ראשית אז פארבינדט תורה מיט אידן צוזאמען, ביז וואנעט אז ס'ווערט אן איין און איינציגער ווארט, און דער איין און איינציגער ווארט ווערט און איז בורא שמים חדשים וארץ חדשים וארץ חדשים, און וואס דאס איז אויכעט בחייו הפרטיים פון יעדערן אין זיין ענייני שמים. און זיינע ענייני ארץ, און דערנאך וועט זיך ווערן, ווערט מען זיך פארבונדן איינער מיטן צווייטן, בפרט נאך על ידי קיום המצוה פון ואהבת לרעך כמוך, וואס דאס איז דאך ווי דער אלטער רבי שרייבט בסידורו, אז דאס דארף דאס יעדער טאג נאך קודם התפילה ווען ער איז מתפלל על צרכיו דארף ער זאגן אז ער איז מקבל אויף זיך דעם מצוות עשה פון ואהבת לרעך כמוך, און יהי רצון אז דאס זאל תיכף ומיד פועל זיין, אז ואהבת לרעך כמוך איז בפנימיות גייט דאך דאס אויף אידן מיט זייער רע אמיתי רעך ורע אביך אל תעזוב, דעם אייבערשטן, זאל דער אייבערשטער מקיים זיין בפשטות ואהבת לרעך כמוך, אז פונקט אזוי ווי אף על פי וואס עמו אנכי בצרה, איז דאך דאס נישט די ענינים און די הנהגה חס ושלום פון דעם אייבערשטן, ס'איז דאך פונקט דער היפך, חירות אמיתית בלי כל מדידות והגבלות, זאל זיין אזוי ואהבת לרעך כמוך ביי יעדער אידן און ביי אלע אידן און ביי יעדער אידן אנשים נשים וטף בכל ענייניהם סיי הגשמיים און סיי הרוחניים הרחבה אמיתית בפשטות הרחבה אמיתית ברוחניות העניינים ביז די הרחבה הכי עיקרית והכי אמיתית די הרחבה וואס קומט צוזאמען מיט ביאת גואל מיט ביאת דוד מלכא משיחא גואל צדק תוקף ומיד ממש, און בנערינו בזקנינו בבנינו בבנותינו, ובפרט לויט דעם זירוז וואס נאך ווערט מוקדם על ידי ענין הצדקה וואס מיט דערמיט איז מען זיך מסיים די התוועדות און דיבורים כגון אלה, וועט זיין תיכף ומיד ממש נאך היינט בפרט אז מען האלט נאך מען האלט שוין נאך תפלת ערבית גלייך די התחלה פון דעם קיום אז אך צדיקים ועמך כולם צדיקים יירשו ארץ אין ארץ הקודש און דארט וועט זיין את פניך ביז אין פנים פון ארץ הקודש וואס דאס איז דאך די ירושלים עיר הקודש און הר הקודש און בית המקדש און דארטן גופא די קודש הקדשים ותיכף ומיד ממש און דערנאך ילכו מחיל אל חיל.